פרעגט די גמרא, ומי מעברא, קען זי פארשוואנגערן ווען זי איז א קטנה אדער א נערה ווען זי איז א בת קנס, און זאל געבוירן ווען זי איז א נערה? והתני רב ביבי קמיה דרב נחמן, רב ביבי האט געלערנט פאר רב נחמנ'ן, שלש נשים משמשות במוך, דריי פרויען מעגן משמש זיין מיט מוך, און זיי הייסן נישט ווי זיי משחית זרע, ואלו הן, דאס זענען זיי, קטנה און מעוברת, און א פרוי ווען זי איז שוואנגער, און מניקה, ווען זי זייגט די בעיבי. קטנה, פארוואס מעג זי משמש זיין במוך? שמא תתעבר ותמות, טאמער זי וועט פארשוואנגערן, זי וועט שטארבן. הייסט עס, דער שמא גייט ארויף אויף דעם תתעבר. טאמער וועט זי מתעבר ווערן, ותמות, וועט זי שטארבן גלייך פון דעם עיבור. ס'איז דא דארט אין יבמות איז דא א צווייטע גירסא אויכעט, שמא תתעבר שמא תמות, עס איז נישט זיכער זי שטארבט אויב זי איז מתעבר. ווען זי איז א קטנה, אבער די גמרא פירט זיך דארט אויס אז אויב זי ווערט, זי פארשוואנגערט ווען זי איז א קטנה, ווערט זי שוין מיט דעם אליין, ובנים הרי הן כסימנים, מיט דעם פארשוואנגערן ווערט זי שוין ווי מען זאגט א נערה. מעוברת, שמא תעשה עוברה סנדל, טאָמער זי װעט נאָכאַמאָל פֿאַרשװאַנגערן װעט די פֿריִערדיקע קינד װערן צעקװעטשט, ס'װעט זײַן װי סנדל, אַ פֿיש פֿון ים. כאָטש מיר זאָגן דאָך אין אשה מתעברת וחוזרת ומתעברת, מײנט מען קײן ולד קײַמא איז זי נישט נאָכאַמאָל מתעבר, אָבער אַז נישט קײן ולד קײַמא קאָן זי יאָ װערן מתעבר. מניקה, אַ פֿרױ װאָס זײגט, דארף איך נישט זאל פארשוואנגערן, שמא תגמול את בנה, ווען די פרוי פארשוואנגערט איז די מילך ווערט ביי איר קאליע, וועט די קינד נישט קענען זייגן די מילך, וועט זי אפגעוויינען דעם קינד, און די קינד קען פון דעם אמאל שטארבן. ואיזוהי קטנה, וועלכע איז א קטנה? מבת אחת עשרה שנה ויום אחד, פון עלף יאר אלט עד שתים עשרה שנה ויום אחד, ביז צוועלף יאר און א טאג, דעמאלט זאגן מיר אז כ'האב מורא שמא תתעבר ותמות, פחות מכאן אז א ווינציגער אלט ווי עלף יאר וועט זי זיכער נישט פארשוואנגערן, איז מוז זי משמש זיין כדרכה, דארף נישט געבן קיין מוך. ויתר על כן, אז זי איז עלטער ווי צוועלף יאר מיט א טאג, איז משמשת כדרכה והולכת דברי ר' מאיר, ווייל אויב זי איז עלטער ווי צוועלף יאר, אז זי וועט נתעבר ווערן וועט זי ניט שטארבן. זע איך דאך פון דעם אן, אז א קטנה קען נישט ווערן נתעבר, און אויב זי ווערט נתעבר, שטארבט זי. וחכמים אומרים, די חכמים זאגן, אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה. ס'איז נישט קיין חילוק אחת זו ואחת זו, צי זי איז אלט עלף יאר צי צוועלף יאר איז אלץ משמשת כדרכה והולכת, ומן השמים ירחמו, דער אייבישטער זאל האבן רחמנות, משום שנאמר שומר פתאים השם. זע איך דאך פון דעם אויף, א קטנה קען נישט פארשוואנגערן. וכי תימא וועסטו וועלן זאגן דאיעברא כשהיא נערה, זי וועט פארשוואנגערן ווען פון זי איז א נערה, ואולידה, און זי וועט געבוירן כשהיא נערה, פון דא האסטו א ראיה א קטנה קען נישט פארשוואנגערן, איך וועל זאגן זי איז געווארן, מ'האט איר מאנס געווען. צי ווען זי געווען א קטנה, צי ווען זי געווען א נערה, און זי האט פארשוואנגערט ווען זי איז א נערה, און זי האט געבוירן ווען זי איז א נערה, כ'קאן דאך אבער דאס אויך נישט זאגן ובשיתא ירחי מי קא ילדה, מיט זעקס חדשים קאן זי דען געבוירן? ווייל פון דער צייט וואס זי ברענגט שתי שערות איז א נערה. ווען ברענגט זי די שתי שערות? ווען זי איז אלט צוועלף יאר, אז זי ברענגט שתי שערות ווערט זי א נערה, און ביז זי ווערט א בוגרת איז נישט מער ווי זעקס חדשים. דאס וואס איז פריער געשטאנען דערמאנט אין בת שתים עשרה שנה, אז אויב מיעברא לא מתה מוז איך זאגן אז זי האט געברענגט שתי שערות, אבער כל זמן זי האט נישט געברענגט קיין שתי שערות איז א קטנה, עס דארף זיין ביידע זאכן שתי שערות און י"ב שנה ויום אחד, אז ס'איז דא שערות און נאך נישט י"ב שנה איז זי נאך א קטנה, י"ב שנה ויום אחד זי האט נאך נישט געברענגט קיין שערות איז זי אויך א קטנה, פארוואס כאפט ער דארט אן די יארן? ווייל ווינציגער ווי צוועלף יאר אין א טאג זענען די שערות גארנישט ניט ווערט. זאג איך, ס'איז נאר שומא. ממילא קאן דאך נישט זיין די זאך זי זאל פארשוואנגערן זי איז א נערה און זאל געבוירן ווען זי איז נאך א נערה. איי וועל איך זאגן, א יולדת לשבעה יולדת למקוטעין טוט זי געבוירן זעקס חדשים מיט איין טאג, און לאמיר זאגן זי האט פארשוואנגערט דעם ערשטן טאג וואס זי איז געווארן א נערה. איז דאך שוין דא איין טאג אין די ימי בגרות, דער חילוק פון נערות און בגרות איז זעקס חדשים, און דא אויך, קוים זי איז דאך ווי מען זאגט געבוירן, איז שוין דורכגעגאנגען פון דעמאלט זעקס חדשים מיט א טאג. וכי תימא אז דו וועסט זאגן בציר הוא דליכא, ווינציגער ווי זעקס חדשים איז נישט פארהאן. הא טפי איכא, אמאל דויערט מערער פון נערות ביז בגרות, ממילא וועל איך קענען זאגן אז זי האט זיך געהאט פארשוואנגערט ווען זי איז געווען א נערה, זי האט געבוירן צו ווען זי איז געווען א נערה, כ'קען דאך אזוי נישט זאגן. הא אלא קאמר, שטייט אלא, ווייזט אויס אז ס'איז נאר דא זעקס חדשים, נישט ווינציגער און נישט מערער פון די ימי נערות ביז. בגרות, פון דעם טאג וואס זי ווערט א נערה ביז זי ווערט א בוגרת נאר דא זעקס חדשים. אלא זאגט די גמרא, הכי קמיבעיא ליה, דאס וואס רבא האט געפרעגט יש בגר בקבר איז די שאלה אזוי, דא רעדט זיך נישט וועגן א קינד זאל ירש'נען, ווייל זי קען דאך נישט געבוירן איידער זי ווערט א בוגרת, נאר די פשט איז אזוי, הכי קמיבעיא ליה, יש בגר בקבר, ס'דא א דין בגר אין קבר. ופקע, גייט אוועק דער כח פון דעם טאטן, און צו וועמען וועט עס באלאנגען? מ'וועט קיינעם נישט דארפן געבן די קנס, ווייל יעצט אויך איז דאך ווער איז זיין בעל דין? איז זי דאך די בעל דין, און זי לעבט דאך נישט. איי זאל דער טאטע ירש'ענען פון איר? קנס איז דאך נישט קיין געלט אבער ס'זאל קומען בתורת ירושה, כל זמן מען האט עס נישט קאלעקטעט איז עס נאך נישט קיין געלט. או דילמא אדער, אין בגר בקבר, אין קבר איז נישטא דער דין בגר, זי האט עס נישט זוכה געווען, ממילא ולא פקע, טוט עס נישט צונעמען דעם זכות פון טאטן. דעריבער וועט א טאטע קענען דאס אייננעמען. קומט דאך אויס ווי מ'האט יעצט געלערנט, מיט מיתה אליין ווערט דאך דער מענטש נישט געפטר'ט. אויב זי איז געשטארבן און זי איז א נערה קען ער גיין ביי אים מאנען, נאר מ'רעדט די שאלה איז ווען זי איז געווארן א בוגרת אין קבר, נאכהער צי קען ער אים שטעלן לדין. קומט דאך אויס אז רבא קריגט אויף אביי, רבא'ן איז נישט קיין שום ספק, נאר רבא האלט זיכער אז דאס וואס שטייט ונתן לאבי הנערה מיינט מען אפילו מתה. אבער מר בר רב אשי בעי לה הכי, מר בר רב אשי, ער האט געלערנט די שאלה פון רבא'ן אזוי, די שאלה איז נישט וועגן בגר, נאר די שאלה איז אויב זי איז געשטארבן ווען זי איז א נערה. צי זאגן מיר מיתה עושה בגרות, אזוי ווי בגרות מחיים געט אוועק די כח פון טאטן, איז ביי מיתה געט אויך אוועק די כח פון טאטן, או אין עושה בגרות, אדער מיתה מאכט נישט טוט נישט אויף דעם דין פון בגרות, און אויב זי שטארבט ווען זי איז א נערה, וועט דער טאטע קענען איינמאנען, איז לויט די לויט און לויט מר בר רב אשי זאגן מיר אז מילתא דפשיטא ליה לאביי מיבעיא ליה לרבא. אבער אויפן ערשטן לשון איז דאך א פשיטא צו רבא'ן אויך אז מי מיתה טוט נישט אוועק נעמען דעם כח פון טאטן, נישט ווי אביי זאגט ווייל אויפן ערשטן לשון כל זמן זי איז נישט געווארן קיין בוגרת נעמט די מיתה נישט אוועק דעם כח פון טאטן, די שאלה איז נאר געווען ביי בגר בקבר, אבער מיתה כל זמן שלא בגרה קריגט רבא אויף אביי'ן און ער האלט ס'איז נישט מפקיע. רשב א, בעי מיניה רבא מאביי רבא האט געפרעגט א שאלה פון אביי בא עליה ונתארסה מהו, אויב נאכדעם ער האט איר מארס געווען איז זי געווארן אן ארוסה, ווי איז דער דין? לערנט רשי פשט, צי באלאנגט דאס צום טאטן דער קנס, אדער צו איר? ווייזט אויס פון רשי און דער ריטבא לערנט אזוי פשט אין רשי אז לויט רבי יוסי הגלילי וואס ער לערנט אין די משנה נתארסה ונתגרשה נאכדעם האט מען איר מאנס געווען האט זי נישט קיין קנס איז די שאלה וועט נישט זיין קיין שאלה פארוואס ווייל גיי איך בתר שעת ביאה און שעת ביאה איז זי נישט געווען קיין ארוסה האט זי קנס און אויב איך גיי בתר שעת העמדה בדין האט זי נישט קיין קנס, ווייל נערה שנתארסה ונתגרשה האלט רבי יוסי הגלילי אז זי האט נישט קיין קנס, און דא אין גמרא ווייזט דאך אויס אז די שאלה איז אונז נאר צי ס'איז לעצמה צי ס'איז לאביה, איך ברענג דאך פון דעם אראפ פון די גמרא פון נשאת אז ס'איז לעצמה, דעריבער מוז איך זאגן אז די שאלה גייט אליבא דרבי עקיבא. יעצט

איז קנסה לעצמה, האבן מיר דא די שאלה, פריער האט איר מאנס געווען, נאכער איז זי געווארן נתארס, צו וועמען באלאנגט דער קנס? צי גייען מיר שעת ביאה, און שעת ביאה איז דאך נישט געווען קיין ארוסה, באלאנגט די קנס צו איר פאטער, אדער איך קוק אויף שעת העמדה בדין, באלאנגט עס צו איר אמר ליה, האט אביי געזאגט צו רבא'ן, מי כתיב שטייט אינעם פסוק ונתן לאבי הנערה אשר לא ארוסה, שטייט דען אזוי דעמאלט, וואס איז זי געווארן אן ארוסה, אפי' ס'איז אן ארוסה גיט מען אויך צום טאטן. האט אים רבא צוריק געפרעגט ולטעמיך הא דתניא דאס וואס מיר האבן געלערנט בא עליה ונשאת האט איר מאנס געווען נאכער האט זי חתונה געהאט, איז דער דין לעצמה, באלאנגט דער קנס צו איר. פארוואס זאל ער באלאנגען צו איר? מי כתיב שטייט דען ונתן לאבי הנערה אשר לא נשואה. דאך זאגן מיר אז דער קנס באלאנגט צו איר. איז דא אויך די זעלבע זאך, כאטש אין פסוק שטייט נישט ונתן לאבי הנערה אשר לא.

דער דין איז, ווען זי ווערט א בוגרת גייט זי ארויס פון רשות פון טאטן. מיר געפינען נישט אז די תורה זאל מזכה זיין דעם טאטן אין זיין טאכטער, נאר וואס ער קען איר פארקויפן ווען זי איז א קטנה, און און קנס און מעשי ידיה אפילו ווען זי איז א נערה אויכעט. אבער ביי בוגרות האט די תורה גארנישט ניט מזכה געווען דעם טאטן, און בוגרות אינגאנצן מוציא מרשות אב. ונישואין איז דאך אויך מוציא מרשות אב, מיט דעם וואס זי האט חתונה גייט זי אוועק פון רשות פון טאטן, אזוי ווי מיר געפינען ביי הפרת נדרים, כל זמן זי האט נישט חתונה געהאט איז די פארשטערט דער טאטע דעם נדר, אויב זי האט שוין חתונה געהאט קען דער טאטע מער נישט פארשטערן דעם נדר. זאגן מיר אזוי, מה בגרות? אזוי ווי ביי בגרות בא עליה, ער איז געקומען אויף איר ווען זי איז געווען א נערה, ובגרה, און פאר העמדה בדין איז זי געווארן א בוגרת איז דאך דער דין לעצמה, ווייל עס שטייט ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה, טייטש איך הנערה, אויב זי איז יעצט א נערה בשעת נתינה. א. נישואין, אזוי איז נישואין איז אויך דער זעלבער דין, בא עליה ונשאת, איז אזוי ווי מיט די נישואין גייט זי דאך ארויס אינגאנצן פון רשות פון טאטן, ווייל זאגן מיר אויכעט לעצמה, צו איר.

אביה ובעלה מפירין לה נדריה, אז זי איז א נערה וואס איז געווארן מקודש, זאגן מיר, דער מאן, דער ארוס, דער וועלכער האט איר מקדש געווען, צוזאמען מיטן טאטן קען פארשטערן דעם נדר, אבער אן דעם טאטן קען מען ניט פארשטערן דעם נדר, דאס הייסט אז זי איז נאך אין רשות פון טאטן, און אויב ס'איז נאך אין רשות פון טאטן, מהיכי תיתי זאלן מיר זאגן אז דער קנס זאל באלאנגען צו איר, ווייל אויב בשעת ביה איז זי דאך נישט געוועזן קיין ארוסה, איז אפילו זי איז שפעטער געווארן נתארס, איז די שפעטערדיגע אירוסין טוען גארנישט ניט אויף. יא, טאקע דארטן נאר ווען נתארסה ונתגרשה, ואחר כך בא עליה, דארט לערנט טאקע ר' עקיבא אז קנסה לעצמה, אבער אויב בשעת ביה איז זי געוועזן נישט קיין ארוסה, און שפעטער איז זי געווארן ארוסה, טוט ארוסה גארנישט ניט אויף. רשי. תוספות פרעגט, ווי קען איך אפלערנען פון הפרת נדרים לגבי ממון זאכן? מיר זאגן דאך ממונא מאיסורא לא ילפינן. זאגט תוספות, גיין אוועקשטעלן אין רשות אב לערן איך נישט אפ ממון פון איסור, אבער בנשואה וואס איך זע דארטן אפילו לגבי איסור איז ארויסגעגאנגען מרשות אב קען איך שוין אפלערנען פון. איסור, ווייל מיט א קליינע סברה קען איך ארויסנעמען מרשות אב, ווייל זי איז דאך שוין יעצט א בוגרת, איז אויב איך קען נאך עפעס געפינען א לימוד אז זי גייט ארויס מרשות אב, דארף איך זאגן אז זי גייט ארויס מרשות אב. און דער רבא זאגט, ווייל איך האב א פסוק אז לגבי שטיין ברשות אב איז די איסור און ממון גלייך, איז די זעלבע דין איז לגבי ארויסגיין פון רשות אב איז ביידע גלייך, ווען איך האב נאר א לימוד אויף איסור קען איך ממון נישט אפלערנען, און אויב איך זעה ביידע זענען גלייך לגבי זיין אין זיין רשות איז די זעלבע דין לגבי ארויסגיין.

און דער וואס האט איר געצווינגען צו טאן אן עבירה, ארבעה, דארף ער געבן דעם טאטן פיר אלע געלטער, איז די משנה מפרש, המפתה נותן ער גיט בושת, וואס ער טוט איר פארשעמען, ופגם, די גמרא וועט מפרש זיין ווייטער וואס עס איז, וקנס, און ער גיט אויך די חמישים שקל כסף, מוסיף עליו אונס, אחוץ דיע דריי זאכן גיט אונס מער שנותן וואס ער גיט את הצער. מה בין אונס למפתה, וואס איז דער חילוק פון אונס ביז מפתה? האונס נותן את הצער, והמפתה אינו נותן את הצער. נאך א חילוק איז דא, האונס נותן מיד, א אונס דארף גלייך געבן דעם טאטן די חמישים כסף, ווייל אפילו ער טוט איר נעמען פאר א פרוי ווי די מצוה איז ולו תהיה לאישה, אבער די קנס די חמישים כסף מוז ער ארויסגעבן. אבער ביי מפתה, ביי מפתה איז דער דין אזוי, אויב ער נעמט איר פאר א פרוי דארף ער נישט געבן קיין חמישים כסף, ווען זשע דארף ער געבן חמישים כסף, לכשיוציא, ווען ער נעמט איר נישט פאר א פרוי. די גמרא וועט ווייטער פרעגן אויף דעם לשון לכשיוציא, ס'דארף דאך שטיין לכשלא יכנוס. א דריטע חילוק איז דא, האונס, שותה, ער טרינקט, בעציצו, עציץ ווערט אנגערופן א כלי פון חרס וואס מען האלט אין דעם שמוציגע זאכן, דער רמב"ם פירוש המשניות זאגט מען האלט אין דעם נישט קיין ריינע זאכן, דאס הייסט ער מוז דאך איר נעמען צו ער וויל צו ער וויל נישט, דיע כלי וואס ער האט אויסגעקליבן דארף ער טרינקען אין דעם. א באזונדערע זאך ער טאר נישט גט'ן, והמפתה, אם רוצה להוציא מוציא, ביי מפתה, אויב ער וויל איר נישט נעמען, נעמט ער איר נישט. כיצד שותה בעציצו, וואס מיינט מען דאס שותה בעציצו? אפילו היא חיגרת, אפילו זי איז הינקט, אפילו סומא, זי איז בלינד, ואפילו היא מוכת שחין, זי איז א מצורעת, איז אלץ מוז ער איר נעמען. ס'איז אבער דא א פאל וואס ער טאר איר נישט נעמען, נמצא בה דבר ערווה, עס האט זיך געפינען אין איר א דבר ערווה, זי האט שפעטער מזנה געווען, או שאינה ראויה לבוא בישראל, אינו רשאי לכתחילה זי איז נישט ראוי לבוא בישראל, זי איז א ממזרת, אינו רשאי לקיימה טאר ער איר נישט האלטן, שנאמר עס שטייט ולו תהיה לאישה, מיינט מען אישה די פרוי הראויה לו וואס איז ראוי צו אים וואס ער מעג מיט איר וואוינען, דעמאלט איז די מצוה פון ולו תהיה לאישה, רש"י, בושת ופגם, במתניתין לקמן מפרש להו, ווייטער אין דער משנה בין איך דאס מפרש. האונס נותן מיד לאביה דארף גלייך געבן דעם טאטן אף על פי שכונסה, אפילו ער נעמט איר. ווי איז אבער מפתה לכשיוציא? בגמרא פריך, די גמרא פרעגט ווייטער.

אבל אונס כתיב אבער ביי אונס שטייט ונתן חמישים כסף ולו תהיה לאישה און ס'ווערט נישט דערמאנט אם מאן ימאן אויב ער וויל נישט שטענדיג מוז ער געבן חמישים כסף. שותה בעציצו ער טרינקט בכלי שבחר לו לשתות בו אין דער כלי וואס ער האט אויסגעקליבן מיט דעם צו טרינקען כלומר דאס מיינט צו זאגן על כרחו ישאנה ער מוז איר נעמען כדכתיב, ווי שטייט אין פסוק, לא יוכל לשלחה, ער קען איר נישט גט'ן. גמרא, אין דער משנה האבן מיר געלערנט אז אונס גיט צער, צער דמאי, וואס פאר א צער? אמר אבוה דשמואל, האט געזאגט דער טאטע פון שמואל'ן, צער שחבטה על גבי קרקע, וואס ער האט איר געצווינגען צו די עבירה, האט ער איר צוקלאפט אויף דער ערד. מתקיף לה רב זירא, האט רב זירא געפרעגט א קשיא, אלא מעתה לויט דיר נאך חבטה על גבי שיראין, וואלט ער געצווינגען נישט אויף דער ערד על גבי שיראין אויף נאך ווייכע זאכן, הכי נמי וועסטו זאגן דפטור ער איז פטור ווייל ס'איז נישט דא דער צער שחבטה על גבי קרקע, וכי תימא וועסטו וועלן זאגן הכי נמי ער איז טאקע פטור, והתניא מיר האבן געלערנט ר' שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון, ר' שמעון בן יהודה זאגט ער קריגט, ער זאגט אז אונס אזוי ווי מפתה גיט נישט קיין צער, איז די זעלבע זאך אונס גיט אויך נישט קיין צער, ער זאגט אונס אינו משלם את הצער, אונס באצאלט נישט דעם צער, מפני ווייל שסופה להצטער תחת בעלה, ווייל דער סוף איז זי זאל האבן צער תחת בעלה, אמרו לו האבן די חכמים צו אים געזאגט, אינו דומה ס'איז נישט גלייך נבעלת באונס לנבעלת ברצון, און אויב מען מיינט די צוקלאפן על גבי קרקע חבוט על גבי קרקע איז דען איר סוף זאל זיין לחבוט על גבי קרקע תחת בעלה, ממילא קען איך נישט לערנען אז צער מיינט מען פון חבוט על גבי קרקע. אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, צער דער צער של פיסוק הרגלים, פונאנדערטיילן שניידן אויף די מויל פון די פיס, וכן הוא אומר אזוי שטייט אין פסוק ותפשקי דו האסט פונאנדערגעשפרייט את רגליך לכל עובר פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי מפתה נמי זאל מפתה אויך געבן צער וואס איז דער אי הכי אויב איך זאג ס'איז חבוט על גבי קרקע פארשטייט זיך אז מפתה האט זי דאך אויך באשטאנען מזנה צו זיין איז נישט געווען חבוט על גבי קרקע אבער אויב דו זאגסט צער של פיסוק רגלים זאל מפותה אויכעט זיין, פארוואס שטייט אין די משנה אז מפותה גיט נישט קיין צער? אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, משל דמפותה למה הדבר דומה, די משל פון מפותה צו וואס איז דאס גלייך? לאדם שאמר לחבירו, איינער האט געזאגט צו זיין חבר, קרע שיראין שלי, צערייס מיינע מלבושים, והפטר, וועסט זיין פטור. איז תוספות מסביר, כאטש זי האט דאס נישט געזאגט על מנת לפטור, נאר צוליב הנאת ביאה, נעמען מיר אן, האט זי מוחל געווען. פרעגט די גמרא, דו זאגסט קרע שיראין שלי, שלי, דאס איז דען איר זאך? דאבוה נינהו, דאס שבח נעורים באלאנגט דאך צו דעם טאטן, אויב אזוי ווי קען זי מוחל זיין? אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, פיקחות שבהן אומרות, די פיקחות זאגן אז מפותה אין לה צער, מפותה האט נישט קיין צער, פרעגט די גמרא והא קא חזינן, מיר זעהן דאית לה צער, אמר אביי אמרה לי אם, די מאמע האט מיר געזאגט, ס'מיינט די דערציערין, כמיא חמימי, אזוי ווי ווארעמע וואסער על רישיה דקרחא, אויף דעם קאפ פון אזעלכן וואס אויסגעפליקט די האר, רבא אמר, רבא זאגט אמרה לי בת רב חסדא, די טאכטער פון רב חסדא איז געווען רבא'ס פרוי, זי האט מיר געזאגט אז דער צער איז כי ריבדא דכוסילתא, ווי א שטאך מיט א נאדל פון דער וואס איז מקיז דם. רב פפא אמר, רב פפא זאגט, אמרה לי ס'האט מיר געזאגט בת אבא סוראה, דאס איז געווען די פרוי פון רב פפא, כי נהמא אקושא, אזוי ווי א הארטע ברויט בחינכי וואס טוט רייבן אין דעם גאם, אז דעריבער ביי מפותה נישטא מער קיין צער. אין די משנה האט מען געלערנט, האונס נותן מיד, דער אונס מוז גלייך געבן די חמישים כסף, צי ער נעמט איר יא פאר א פרוי צי נישט, קנס מוז ער באצאלן. המפתה לכשיוציא וכו', פרעגט די גמרא לכשיוציא, דו זאגסט ווען ער וועט גט'ן, אשתו היא, איז זי דען זיין פרוי? זי איז דען געווארן זיין פרוי וואס דו זאגסט לכשיוציא? אמר אביי, האט אביי געזאגט, אימא, זאג לכשלא יכנוס, אז ער וועט נישט נעמען, תניא נמי הכי, האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, אף על פי שאמרו, כאטש מען האט געזאגט המפתה נותן לכשלא יכנוס, כאטש מען האט געזאגט די מפתה דארף געבן די חמישים כסף ווען ווען ער וויל איר נישט נעמען, אבער ווען ער וויל איר נעמען גיט ער נישט, אבער בושת ופגם נותן מיד. אין רש י האב איך דא געלערנט תניא נמי הכי אז דא שטייט דאס לשון לכשלא יכנוס. ואחד האונס, סיי ווען ער האט איר געצווינגען מזנה צו זיין, ואחד המפתה, סיי ער האט איבערגערעדט זי איז באשטאנען, בין היא, סיי זי, בין אביה, סיי איר פאטער, יכולין לעכב, קענען מעכב זיין, אז ער זאל איר נישט נעמען. פרעגט די גמרא, בשלמא מפותה, ווייס איך אז סיי זי סיי איר טאטע קען מעכב זיין כתיב שטייט אין פסוק, אם מאן ימאן אביה אז איר פאטער וויל נישט, אין לי ווייס איך נישט אלא אביה אז איר פאטער קען מעכב זיין, היא עצמה מנין, זי אליין מנין ווייס איך קען מעכב זיין, תלמוד לומר ימאן מכל מקום, יעדע צוריקהאלט איז א צוריקהאלט. דא ווייסן מיר אז ביי מפותה קען סיי דער טאטע און סיי זי מעכב זיין אלא אונס אבער ביי אונס בשלמא איהי אז זי קען מעכב זיין כתיב ווייל עס שטייט אין פסוק ולו תהיה תהיה ווייזט אויס זי זאל ווערן צו אים זי היא מהווה עצמה זאגן מיר מדעתה ווען זי וויל שטייט נישט דאס לשון ולו יקח, נאר שטייט דאס לשון תהיה אז זי דארף זיך מהווה זיין צו אים, פארשטיי איך אז זי קען מעכב זיין, אלא אביה, אבער איר פאטער, מנלן, פון וואנעט ווייס איך אז איר פאטער קען צוריקהאלטן? אמר אביי, האט אביי געזאגט, ס'איז א סברה אז דער טאטע קען צוריקהאלטן, שלא יהא חוטא נשכר, אז דער מענטש וואס האט געזינדיגט, ער האט איר מאנס געווען, זאל ער נישט פארדינען, אז אז דער טאטע וויל איר נישט געבן פאר א פרוי, און ער קען היפך דעם רצון פון טאטן, קומט דאך אויס פון דעם אויב שטענדיג ביי א נערה איז דאך ביד אביה לקדשה, און דא וועל איך זאגן אז איך רעכן זיך נישט מיט דעת אביה, הייסט ער עס א חוטא נשכר. רבא אמר רבא זאגט, קל וחומר. די זאך ביי א אונס אז איר טאטע קען צוריקהאלטן קען איך אפלערנען פון א קל וחומר מה דאך מפתה שלא עבר ער האט נישט עובר געווען אלא על דעת אביה בלבד זי איז דאך באשטאנען ער האט נאר עובר געווען על דעת אביה זאגן מיר בין היא בין אביה יכולים לעכב דארט ביי מפתה איז דאך דער חטא נישט אזוי גרויס ווייל ער האט דאך נאר עובר געווען על דעת אביה דאך זאגן מיר סיי זי סיי דער טאטע קען צוריקהאלטן אונס וואס ער האט געטאן א גרעסערן חטא שעבר האט ער עובר געווען על דעת אביה און אויך ועל דעת עצמה לא כל שכן איז אוודאי און אוודאי אז דער טאטע קען אויך צוריקהאלטן ביי אונס רבא לא אמר כאביי רבא זאגט נישט די סברה פון אביי שלא יהא חוטא נשכר ווייל ער זאגט כיון דקא משלם קנס, ער דארף דאך באצאלן קנס, לאו חוטא נשכר הוא, האט ער דאך נישט קיין פארדינסט, ער דארף דאך באצאלן, ווען מען זאגט ס'קומט אים נישט אן לייכט, ער דארף באצאלן חמישים כסף די שקלים. אבער דער קנס איז דאך נאר ווען ער האט נישט קיין. ביי אונס איז דאך שטענדיג דער קנס, צו ער נעמט אדער צו ער נעמט נישט, דא רעדט מען דאך ביים מפתה. אביי. לא אמר כרבא, אביי זאגט נישט ווי רבא פון א קל וחומר, ער זאגט אזוי, ס'איז נישט קיין קל וחומר, מפתה דאיהו מצי מעכב, ביי מפתה איז דאך דער דין אויב ער, דער מפתה, ער וויל, נעמט ער איר נישט, ער קען מעכב זיין, אזוי זאגט מען ווייטער אין גמרא ימהרנו לו, לערן איך אפ פון דעם ווארט לו מדעתו,

אז דער אביה קען צוריק האלטן מוז איך שוין צוקומען צו די סברה שלא יהא חוטא נשכר. תניא אידך, מיר האבן געלערנט אין א צווייטע ברייתא, אף על פי שאמרו כאטש מיר האבן געזאגט אונס נותן מיד אז אונס גיט ער גלייך די חמישים כסף די שקלים, כשיוציא הוא ווען ער טוט גט'ן איר, אין לה עליו כלום, ווען ער טוט איר גט'ן א יאר ארום, דארף זי, קען זי נישט מאנען קיין כתובה, נאר מיר זאגן אז די פופציג שקלים וואס ער האט געגעבן אין טאטן בשעת ער האט איר גענומען, דאס איז שוין די געלט פון די כתובה. כתובה איז די זעלבע זאך, כתובה איז מאתיים זוז, א שקל איז דאך פיר זוז. פרעגט די גמרא כשיוציא ווען ער גט מי מצי מפיק לה קאן ער דען איר גט'ן? שטייט דאך לא יוכל לשלחה כל ימיו, אלזא קאן ער נישט גט'ן? זאגט די גמרא אימא, זאג כשתצא היא, ווען זי גייט ארויס, דאס הייסט אז זי וויל ער זאל איר גט'ן, דעמאלט איז דאך דער דין אז ער מעג איר גט'ן, איז דעמאלט אין לה עליו כלום, קען זי נישט מאנען ביי אים קיין כתובה. מת. אדער איז געשטארבן, יצא כסף קנסה, גייט ארויס די געלט די חמישים שקלים וואס מ'האט געגעבן די כתובה אינעם טאטן בכתובתה, דאס איז אויפן ארט פון איר כתובה, פריער האט מען גערעדט ווען א גט, און דא רעדט מען מת, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רבי יוסי ברבי יהודה זאגט, יש לה כתובה מנה, נו שטענדיג האט זי א כתובה מנה, נא נא, א חוץ דעם וואס מ'האט געגעבן דעם טאטן די חמישים שקלים, די חמישים שקלים דאס איז נישט אויפן ארט פון כתובה, זי האט א כתובה, נו וויפיל איז איהר כתובה? זי איז דאך שוין א בעולה, זי איז דאך נישט קיין בתולה, איז איהר כתובה מנה. דאס הייסט אז פונקט נישט די טבע זי אז. במאי קמיפלגי אין וועלכע סברא קריגן זיך, פארוואס זאגן די רבנן אז זי האט נישט קיין כתובה, און רבי יוסי ברבי יהודה אז זי האט יא א כתובה? רבנן סברי, די רבנן האלטן, טעמא מאי תקינו רבנן כתובה, פארוואס האבן די חכמים מתקן געווען בכלל ווען איינער גט א פרוי דארף מען געבן א כתובה, איז דאך דער טעם איז כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, כדי זאל נישט זיין גרינג אין זיינע אויגן איר צו גט'ן, ער זאל נישט גרינג שעצן איר גט. והא און דא לא מצי מפיק לה קען ער דאך איר נישט גט'ן, און אויב ער קען איר נישט גט'ן האבן די חכמים נישט מתקן געווען קיין כתובה. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר רבי יוסי ברבי יהודה זאגט ער טאר איר נישט גט'ן אבער הא נמי מצער לה ער קען דאך איר אזוי מצער זיין עד דאמרה היא ביז זי וועט זאגן לא בעינא לך אז כ'וועל זאגן ער דארף נישט געבן קיין כתובה וועט ער איר געבן אזעלכע כעס אז זי זאל וועלן מ'זאל איר גט'ן דא פרעגט תוספות א קשיא ס'פאקטיש דאס איז שווער געווען גלייך אין אנפאנג מסכת ביי אלמנה איז אויך דא א כתובה, פארוואס זאל זיין באלמנה כתובה? בשלמא מען גט א פרוי איז דא א סברא כדי סזאל נישט אנקומען לייכט צו גט'ן, אבער באלמנה פארוואס זאל זיין פארוואס האבן די חכמים מתקן געווען א כתובה באלמנה? נאכמער סאיז דאך דא א מאן דאמר אז כתובת בתולה איז מדין תורה און די מנה פון אלמנה איז מדרבנן, און תוספות זאגט סאיז דא א סברא משום חינא כדי די פרויען זאלן וועלן חתונה האבן צו די מענער. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אונס שותה בעציצו, אונס מוז ער איר נעמען פאר א פרוי, און ביי מפתה אויב ער וויל נעמט ער איר פאר א פרוי. אמר ליה רבא מפרזקיא לרב אשי, האט רבא מפרזקיא געפרעגט רב אשי, מכדי מיגמר גמרי מהדדי, איך לערן דאך אפ אונס פון מפתה, מפתה פון אונס, מיר האבן דאך געזאגט פריער אין גמרא אז פון וואנען ווייס איך שקלים, לערן איך אפ אונס פון מפתה, פון וואנען ווייס איך ביי מפתה חמישים, איך לערן אפ פון אונס. להא מילתא נמי, ליגמרו מהדדי, לגבי דער זאך. אז מפתה נעמט ער על כרחו זאל איך אויך אפלערנען מפתה פון אונס אז ער מוז נעמען בעל כרחו, ענטפערט די גמרא, אמר קרא, ס'שטייט אין פסוק מהר ימהרנה לו לאישה, לו דאס טייטשט מען לו מדעתו אויב ער וויל, אין דער משנה האט מען געלערנט כיצד שותה בעציצו, און דער אויספיר פון דער משנה איז אז אויב זי איז אסור אויף אים חייבי לאוין איז דער דין אינו רשאי לקיימה. אמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט, אמריתה לשמעתא, איך האב געזאגט די הלכה, קמיה דרב זביד מנהרדעא פאר רב זביד פון דער שטאט נהרדעא, ניתי עשה, זאל קומען די עשה, לו תהיה לאישה, ונדחה לא תעשה, זאל דוחה זיין די לא תעשה, אויב זי איז נישט ראויה לבוא בישראל, שטייט אין דער משנה, זאל ער איר נישט נעמען, ווייל וואס איז טייטש אינה ראויה לבוא בישראל, זי איז א ממזרת, איז זי חייבי לאוין, און מיר האבן דאך א כלל, עשה דוחה לא תעשה, אמר לי, האט מיר גענטפערט רב זביד, היכא אמרינן ניתי עשה ונדחה לא תעשה, ווען זאגן מיר עס קומט א עשה און איז דוחה לא תעשה, כגון מילה בצרעת, אז אויף דעם ארט פון מילה איז דא צרעת, ס'איז דא א מצוות עשה פון מל זיין, און ס'איז דא א לא תעשה, הישמר בנגע הצרעת אז מ'זאל נישט אפשניידן, דעמאלט דלא אפשר לקיומה לעשה, כ'האב נישט קיין צווייטן וועג מקיים זיין די עשה, נאר דורך דעם אופן, כ'זאל דוחה זיין די לא תעשה. אבל הכא, דא א, איך מוז נישט עובר זיין די לא תעשה, אי אמרה דלא בעינא, אויב זי זאגט זי וויל אים נישט פאר קיין מאן, מי איתיה לעשה כלל, איז דען דא די עשה, איז דאך נישטא קיין עשה, דעריבער טו איך איר אויך זאגן אז זי זאל נישט מסכים זיין, און אז זי איז נישט מסכים איז דאך שוין נישט דא דעמאלט די עשה פון לו תהיה לאישה, און איך האב נישט עובר געווען דעם לאו פון לא יבא ממזר בקהל השם. רשי.